דו זאגסט ווען נישט אברומי בערקאוויטש בעת אבטולא משה וואלסטו נישט גענומען סיני?
ניין וואלט איך נישט גענומען סיני. כ'האב דיר געהערט זינגען, דו ביסט גאר זינגען, גוט. זינגען, דארפסט קומען אויף חתונות אין בני ברק. כ'האב באקומען זיבעציג דאלער יענע מאל אויף א חתונה.
אזוי אסאך? וואס האסטו געטון מיט אזויפיל געלט אהרעלע? די זאך, א מענטש קען אפשר נישט געדענקען ווער דו ביסט, באט ער קען געדענקען וויאזוי דו האסט אים געמאכט פילן. די סענדוויטש, יא. משה לאופער, קווייער, קינדער קווייער. אויף דעם לייגט מען ארויף אביסעלע פיטער מיט אביסל חריף. אלעס אמת. לעבן גאזא דארט איז לייק די מערסטע סעיף. טאמער דו ווילסט ס'זאל דיר קומען גרינג גיב א חומש. שמילי! דאס איז מיין פאדקעסט! א גוטן טאג אלע צוהערער, אלע ניוקאמערס, אלע וואס זיצן שוין דא, א גוטן טאג יעדן איינעם, אונז האמיר היינט אין אונזער סטודיאו גאר גאר א חשובער געסט, א איד פון ארץ ישראל, א חסידישע יונגערמאן, אהרעלע סאמעט, באקאנט מיט מיט זיין זינגען, מיט זיינע ניגונים, מיט די מיוזיק שוין יארן לאנג, איך געדענק ווען איך בין געווען א בחור, וועמען האב איך אויסגעהערט אין ישיבה, האב איך אויסגעהערט אהרעלע סאמעט מיט מאיר אדלער, איך האב דיר שוין אפאר מאל געזאגט אז ס'איז אינטערעסאנט ווען מענטשן קומען צו צו מיר און זאגן שמילי איי ליסן טו יור מיוזיק, איי ליסן טו די חתונות און דאס און יענץ, און איך זאג שכוח שכוח, און איך גיי, ס'גייט מיר נישט אריין, אין מיין קאפ אריין, באט ווען איך האב דיך געטראפן די ערשטע מאל, איך האב דיך געזאגט אראלע! אראלע סאמעט! און און און דו האסט מיך שוין געקענט דעמאלטס ווייל כ'האב שוין געהאט געמאכט ריבועים, סאו אין דיינע אויגן בין איך שוין געווען אה שמילי אונגאר עפעס עפעס א נייע זאך פון אמעריקע, באט אין מיין קאפ בין איך גארנישט געווען, דו ביסט געווען אראלע סאמעט, און כ'האב דיר געזאגט אז כ'האב אויסגעהערט דיינע דיינע חתונות, און דו האסט מיך געזאגט אוי, אה שכוח שכוח, און ווייטער געפארן, און דעמאלטס האב איך געכאפט, האב איך געטראכט ביי מיר. דער ארעלע כאפט נישט די טיפקייט וואס איך זאג אים אז איך האב אויסגעהערט זיינע חתונות און ס'האט געהאט אויף מיר אזא אימפעקט און פון דארט האב איך מיך אויסגעלערנט אז ווען איינער קומט מיך זאגן אז ער הערט אויס מיינע חתונות אז יו נאו זיי משים אל הלב א רגע. עניוועי סאו ארעלע שכוח פארן אהער קומען שכוח פארן זיין דא אויף די פראגרעם, דו האסט מיר געהאט געמעסעדזשט א שטיק צייט צוריק אז דיין בחור דיין יונגל וויל וויסן פארוואס פארוואס מ'קען נישט הערן שמילי קעסט, אויף אויפן טעלעפאן, זייער אסאך האבן נישט קיין עקסעס, און דיין בחור איז נישט געווען די ערשטער, סאו בין איך זייער פראוד צו מאכן דא אן אנאונסמענט, די די עפיזאד, עפיזאד טען, פון יעצט און ווייטער, מ'גייט קענען הערן אלע אלטע עפיזאדס אויכעט, באט מ'קען אריינרופן, און די נומבער איז זיבן איין אַכט, נײַן זיבן זירא, עיט עיט עיט פאר, נאכאמאל זיבן איינס אַכט נײַן זיבן זירא אַכט אַכט אַכט פֿיר, רופטס אריין שמילי קעסט און דארט האט זיינע מענטשן אויפגעסעט אלע עפיזאדס מיט ארי סאמעט, אינטערעסאנט ארעלע סאמעט מיט ארי סאמעט, מיט וועלווי פעלדמאן, שלום וואגשאל, דוד קויפמאן, זלמי דאנציגער, אלטע ברוך לעווי, דוד קויפמאן האב איך שוין געזאגט, ווער נאך איז געווען דא? דו ווייסט נישט ארעלע? שלומי דאסקאל? וועט מען קענען הערן אויף דעם דאס. די איידיע פון די פאדקעסט, דא הייסט עס א פאדקעסט אין ארץ ישראל הייסט עס א פאדקעסט, איז אז מען שמועסט, מען שמועסט זיך דורך און מען לערנט זיך, יעדע מאל מען שמועסט מיט איינעם, אויב מען לערנט זיך נישט איז עס סתם הוידל בוידל פאליטיקס, וואס וואס וואס האסטו פון דעם? מען דארף זיך לערנען, ארויסנעמען עפעס א גוטע זאך, סאו היינט גייט מען זיך אויסלערנען פון דיר, אסאך גוטע זאכן גייען מיר זיך ארויסלערנען, יעדע מאל איך האב מיט דיר א שמועס קומסט אויף אמעריקע, לערן איך מיך אפ פון דיר גוטע זאכן, טאקע אזוי, דו געסט אוועק צייט פאר חולים, געסט אוועק צייט פאר חברים.
איך לערן זיך דאס אויס פון מיינע חברים אזוי ווי דיר. איך הער, איך הער. דו גייסט אויך צו חולים? איך פרוביר, באט דו האסט אזא נאמען אויף די האב באקאנט, דו ווייסט פון דעם? המממ. יא, אויף די האב באקאנט אז דו גייסט צו חולים, סאו ממש כה לחי. סאו, ס'נישט ס'נישט דא קיין קשיות, הגם איך האב מיך צוגעגרייט אביסל קשיות, באט איך האב עס נישט ליב צו מאכן אויף א אופן פון קשיות און תירוצים, מ'גייט האבן א פלעינע שמועס כאילו ביסט ביי מיר אין דיינינג רום און מ'גייט שמועסן. ווען ביסטו אנגעקומען אויף אמעריקע יעצט? ווי לאנג ביסטו שוין דא?
איך בין געקומען דא אויף, אמת איז אז היינט איז שוין אנדערהאלבן וואכן וואס איך בין דא אין ניו יארק, היינט איז די חתונה וואס איז אויף די חתונה בין איך געקומען, און כ'האב א פראדוסער וואס ער טוט פאר מיר אז טאמער איך קום אין ניו יארק זאל איך נישט קומען אויף נאר אויף איין חתונה אהין און צוריק, ער פרובירט מיר צו שאפן נאך חתונות, זייער גוט. נישט אלעמאל גיבט ער מיר וואס איך דארף, אסאך מאל גיבט ער מיר נישט קיין חתונה, אסאך מאל קען איך קומען נאר אויף איין חתונה און אהין און צוריק.
ארייט, דער פראדוסער איז דער באשעפער, סאו ער זאגט אקעי, אהרלע קומט אויף א חתונה, קאלט מיך אריין א מענטש ער פרעגט מיר דו ביסט אפשר דא אין די דעיט? יא כ'קום אויף די דעיט, איך מאך חתונה א וואך פריער, אפשר וואלסטו געקומען? אקעי, פרוביר צו האנדלען מיט אים, און טאמער ס'איז באשערט צו ווערן פארמאכט ווערט עס פארמאכט, כ'בין געקומען אויף צוויי וואכן, כ'האלט דא נאך אפאר שמחות, פארשטייסט? און דער פראדוסער האט מיר נאך קיינמאל נישט בא'גנב'עט, קיינמאל נישט געזאגט געליגנט, קיינמאל נישט אראפגענומען געלט פון מיר, ער נעמט צען פראצענט נעמט ער, ער נעמט א חומש, א חומש? יא.
איך הער דא אין אמעריקע נעמט ער נאר א חומש. מען גיבט אים א חומש, ס'איז בעסער, ס'לוינט זיך.
יא? ס'זאג קיינעם נישט אויס.
א חומש לוינט זיך?
יא. ס'שטייט א חומש זאל מען געבן אויב, אויב איז מען, אויב ס' קומט די געלט גרינג, זאל מען געבן, פאר דיך קומט די געלט גרינג? טאמער דו ווילסט ס'זאל דיר קומען גרינג, גיב א חומש. אה, ס'גייט פון די זייט. ס'ארבעט אויף אלע ביידע וועגן. כ'בין זיך משתדל די לעצטע ברוך השם אכט יאר. און וואס מער דו גיבסט, באקומסטו אין די צווייטע זייט.
יא, אבער די איידיע איז אראפצונעמען א חומש, דאס קענסטו פארטיילן, קענסט געבן נאכדעם מער, באט די אראפנעמען און אוועקלייגן אפשיידן, דאס איז די. שטייט עפעס אין גמרא אז מ'זאל נישט געבן מער ווי דעם, באט יא, ס'דא גענוג, מ'דארף נישט געבן מער.

זע אלע השפעות וואס וועט אריינקומען דערפון. סאו בין איך געקומען אויף די חתונה, און וועלן קומען נאך אפאר חתונות, סאו מענטשן האבן געמיינט איך בין געקומען אלס די מלחמה, בין איך אנטלאפן, איך בין גארנישט אנטלאפן, די מינוט וואס איך באדארף נישט זיין דא פאר איך אהיים קיין ארץ ישראל ווייל די, אין ארץ ישראל איז די סעיפסטע פלאץ אין די וועלט.

און געשאלטן און געשריגן, ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר סאטמאר אידן, זיי האבן ממש מורא געהאט זיי האבן געוואלט אריינקומען ביי חזקי אין דערהיים, איך האב זיי געדארפט בארואיגן, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, אבי, כ'פארשטיי נישט, אין ארץ ישראל האט מען מורא פון גוים און דא נישט? האסט געזען וואס דער שווארצע האט מיר געוואלט, כ'ווייס נישט וואס, האט געשריגן פרי פאלעסטיין, האט אנגעהויבן צו שעלטן, מענטשן האבן זיך דערשראקן, איך זאג, מאך נישט קיין ווינדער קעווערטל.
יא, איך פיל א פחד זאלסטו וויסן. א פחד דא אדער אין ארץ ישראל? בכלל, איך פיל נישט סעיף, איך פיל אז. איך נישט.
איך קען שפירן אין די לופט, יוזשעלי בין איך זייער רואיג, יעצט פיל איך אין די לופט א אנגעצויגנקייט, א שנאה, וואס איך האב עס נישט מרגיש געווען.
קום קיין ארץ ישראל וועסטו זען ווי מען איז רואיג.

אהא אהא זייער שיין, פלאס האסטו רעקארדעד פאר די נייע אלבום? אם ירצה השם יא, אויף פילע ניגונים. דו האסט מיר שוין געוויזן אין ארץ ישראל, גוטע זאכן האסטו מיר געוויזן, מעשה ברבי אלעזר ור' שמעון, ור' שיע, ור' שיע ור' טרפון, הגדה של פסח, יא, שהיו מסובין בבני ברק, יא, זייער א געשמאקע ניגון, ווען וועט דאס זיין אינדרויסן? ווען ס'וועט זיין גרייט. ווען מיינסטו וועט עס זיין גרייט? וויפיל טרעקס האסטו?
צוועלף אדער דרייצן, קען זיין אפילו פערצן. און דרייצן ניגונים איז שוין דא, אפשר פערצנטע אויכעט. אהא, פארוואס אזויפיל טרעקס? וואס איז די מעלה פון אסאך טרעקס?
איך האב נישט געטראכט, די גאנצע סי די האט זיך אנגעהויבן אז איך, איך האב דאך, די לעצטע מאל ווען איך האב ארויסגעגעבן א סי די, איז בין איך נישט, איך האב עס נישט געמאכט די סי די, אברומי בערקאוויטש א חבר פון לונדון

און אויב למעשה קום איך נישט אן וועל איך דארפן ארויסקאטן די שטיקל עפיזאד, דו ביסט קיינמאל נישט אנגעקומען. אהא, סאו אברומי האט אינוועסטעד? יא, אינוועסטעד און ער האט מיר געשלעפט, דו מוזט מאכן א סידי, איך האב קיינמאל נישט געטראכט אז איך דארף מאכן א סידי, איך וויל מאכן א סידי, קיינמאל נישט.
דאס איז אויכעט אינטערעסאנט ווייל דו זינגסט שוין א לאנגע צייט, זינגסט שוין וואס צוואנציג יאר? איך זאג דיר דעם אמת. וואס דאס איז א גרויסע נקודה וואס איך וויל דא זאגן, אהרעלע סאמעט איז נישט קיין זינגער, נישט קיין זמר.
אה, ווען דו זאגסט מיך אהרעלע סאמעט איז נישט קיין זינגער. איך וועל עס שוין זאגן. ווער זאגט עס? דו זאגסט עס.
איך זאג עס.
ארייט, דו ביסט דזשאסט אן אינדיווידזשועל.
הונדערט פראצענט. אהרעלע סאמעט איז א בעל מנגן. וואס מיין איך צו זאגן? קען זיין עס איז דא מענטשן וואס זאלן האבן טענות אויף מיר אבער איך רוף זיך א בעל מנגן, איך פרוביר זיך אגאנצע צייט צו האלטן אזוי ווי יוסף צבי ברייער, ירמי' דמן, איי זיי האבן קיינמאל נישט געזינגען אויף חתונות, זיי זענען קיינמאל נישט געווארן קיין זינגערס.
זיי האבן געמאכט פון דעם פרנסה? זיי האבן געמאכט צי די, כ'ווייס נישט. זיי זענען געווען בעלי מנגנים אין בעלז, כאפסט מיין. איך בין פון תולדות אברהם יצחק, איך בין א בעל מנגן, תולדות אברהם יצחק, איך זינג אויכעט אויף חתונות, נישט איך בין א זינגער און דאס איז מיין פרנסה אויף דעם טראכט איך פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, אוודאי דאס איז מיין פרנסה, באט איך בין א יונגערמאן וואס איך פרוביר צו צו צו איך דארף נישט אלעמען זאגן אבער איך פרוביר צו לערנען יעדן טאג, איך פרוביר נישט איך לערן יעדן טאג אין כולל אינדערפרי דריי מאל א טאג מיט א מנין, איך זינג אויכעט. נישט איך בין א זינגער נאר איך זינג אויכעט. האסט פארשטאנען? איך פארשטיי זייער גוט. זאג איך איך בין נישט קיין זמר. סאו אברומי איז געקומען זאגן דו מוזט ארויסגעבן א סידי. זאג איך אים איך מוז נישט ארויסגעבן קיין סידי. ער איז געגאנגען און האט אינוועסטעט און ער איז געלאפן און ער האט געקליבן ניגונים ער האט זיך געזעצט מיט נפתלי משה ער האט אלעס געמאכט.
טאקע? נישט געוואוסט דאס. ס'איז ארויסגעקומען די לעצטע סידי האב איך געהאט געזאגט פאר וועלווי שמעלצער אמאל אז איך איך פלאן נישט נאכאמאל ארויסגעבן א סידי, איך האב געזען די קאפ וויי מיט די סידי.
אויף קול מבשר רעדסטו?
אויף קול מבשר, יא. און ס'גייט זיין אסאך טענות אויף מיר, איך גלייב אז וועלוול וועט מען זאגן, וועט מען ארויסברענגען די ריקארדינג וועט מען זאגן אהרל'ע וואס גיבסט ארויס א צווייטע סידי ווען דו האסט ממש, נישט געשווארן, אבער דו האסט צוגעזאגט אז דו גייסט נישט ארויסגעבן נאך א סידי. כ'גיי זאגן דעם אמת, די אלע ניגונים פון די נעקסטע סידי זענען נישט קיין ניגונים וואס איך מיין אחוץ צוויי ניגונים חוץ פון פינקי וועבער אבער פֿערצן ניגונים האב איך אויף די סידי אם ירצה השם אדער דרײַצן ווען מ'זאגט צוועלף ניגונים פון דעם איז פשוט אנגעקומען צו מיך כל דרך שהוא איז אנגעקומען איך האב געהערט א ניגון דא איך האב געהערט א ניגון דא איך האב געזאגט איך קען עס נישט אוועקלאזן איך קען עס נישט אוועקגעבן פאר א צווייטן דאס מוז זיין ביי מיר לאמיר עס אוועקלייגן אין קלאזעט קען עס ליגן ביי מיר ווען גייט עפעס, האסט דאך ארויסגעגעבן א סינגל? א סינגל פלעג איך אלעמאל מאכן, די ערשטע סינגל וואס איך האב געמאכט איז געווען חנוני, דאס איז געווען בכלל די ערשטע סינגל אין די אידישע וועלט, אין די חסידישע וועלט, קיינער האט נישט ארויסגעגעבן, היינט קומט דאך ארויס יעדע פֿינף מינוט א סינגל.
ס'איז דא אסאך מער זינגערס היינט. אבער ס'איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען א סינגל, איך מיין אז ס'איז געווען פאר פֿופֿצן יאר צוריק, פאר פֿערצן יאר צוריק.
יא, ער איז אוועק יעצט, עפעס יום טוב. יא, חנוני איז אוועק יום טוב. איך האב געזינגען אויף א חתונה אין ניו יארק און דער מחותן האט געמאכט א שידוך און און און ארויסגעגעבן ער האט מיר געזאגט קיינמאל נישט געטראכט קיינמאל נישט געטראכט קיינמאל נישט געווען דאס און דאס סאו די אלע ניגונים וואס איך האב אויף מיין סידי איז געווען אוועקגעלייגט צו מאכן ווען ס'וועט קומען א צייט וועל איך ארויסגעבן א ניגון עס האט זיך אנגעקליבן נאך א ניגון און נאך א ניגון און נאך א ניגון האב איך מחליט געווען אז דער באשעפער באווייזט מיר מ'דארף אין יעדע זאך זעהן דעם אייבערשטן אינעווייניג איך וויל דו זאלסט ארויסגעבן א סידי. האב איך חרטה וואס איך האב געזאגט יענע מאל, און איך גיב ארויס א סידי וואס איך מאך אליין אן קיין פראדוסער, דער פראדוסער איז דער באשעפער.
די זעלבע וואס ברענגט דיר דזשאבס ווען דו קומסט אויף אמעריקע. יא, וואס ער ברענגט פאר יעדן איינעם פאר דיר אויכעט. ער נעמט א חומש, אבער נישט ער נעמט, מען געט די גאנצע דאס. יא יא יא, און איך ספק זיך נאך, אבער לכאורה וועט שטיין פרעזענטס ביי הקדוש ברוך הוא ביי מיין סידי וואס קיינער האט נאכנישט געמאכט.
ווייל ס'איז דאס איז באמת. איך מאך עס אליין, אן קיין פראדוסער. איך האב נישט, איך מיין צו זאגן, נפתלי משה העלפט מיך אויף די סידי. נישט שטעל איך אויף עפעס א קינג, א צווייטן. איך נעם נישט קיין פראדוסער. איך ווייס וואס איך וויל, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און איך טו וואס איך דארף.
און. ווייל פארוואס איז דאס אנדערש? פארוואס זאלסטו גיין ענדערש זיך מאכן אליינס די סידי ווי איידער האבן א פראדוסער אזוי ווי די פאריגע?
צו וואס דארף איך א פראדוסער? ס'איז אסאך גרינגער די ארבעט. ממש נישט. ניין, ער העלפט דיך נישט. און ער העלפט נישט ווייל ער גיבט אויך זיין מיינד, איך ווייס וואס איך וויל.
אהא. זאגסט איך ווייס יעדע ניגון וועלכע ארעינדזשמענט איך וויל, ווער ס'זאל ארעינדזשן די סאנג, איך ווייס וועמען איך וויל. פון ווי ווייסטו ווער ס'גייט? דו טראכסט ס'פאלט דיר איין. לפי די, לפי מיין הארץ, לפי. לפי דיין הארץ, דיין טעיסט.
אזוי ווי איך ווייס צו די ניגון צו מחליט זיין אז ס'איז פאר מיך, אזוי ווייס איך אויך די מיוזיק, סאו. טאקע. יענער קען נישט מחליט זיין פאר מיר. וועלכע סאנג צו נעמען. ער קען דיר אבער העלפן. און איך וועל דיר זאגן דעם אמת, למשל סיני, די ניגון סיני, בשעת מעשה ווען אברומי בערקאוויטש מיט נפתלי משה האבן מחליט געווען אז ס'גייט אריין אויף מיין סידי, איך בין נישט געווען בלב שלם מיט דעם.
און זעהסט, קוק אן, סיני איז געווען א שטארקע ניגון אויף דיין אלבום. ריכטיג. זייער שטארקע ניגון פאר א שטארקסטע ניגון. סאו דו מאכסט מיין פוינט, סאו פרעגסט מיך וואס פעלט אויס א פראדוסער, ווייל אסאך מאל די מענטש אליין, אפילו דו גייסט מיט דיין טעיסט, דארפסט אסאך מאל קענען אויסהערן וואס א צווייטער זאגט. איך בין למשל נהנה פון אזא מין זאך. נו, גאו אהעד. אז כ'קען באקומען א פראדוסער אומזיסט, נישט באצאלן פאר אים געלט, וואס טו איך? כ'נעם די אלע ניגונים, כ'האלט עס ביי מיר אויף א יאר, און כ'גיי צו מיינע גוטע צוהערערס, דאס נפתלי משה, דאס מאיר אדלער, דאס הערשי וויינבערגער, און כ'גיב זיי צו הערן, און כ'קוק אויף זיי וואס זיי וואס זיי זאגן.
אויף די ניגון, נאך פאר מ'האט, נאך פאר די ארעינדזשמענט. אויף די ניגון, נאך פאר אלע, נאך ארעינדזשמענט. און איך הער וואס זיי זאגן. פארוואס? פארוואס דארפסטו הערן וואס זיי, וואס זאגט דיר דיין הארץ? קודם כל זאגט מיר מיין הארץ אז איך בין בלב שלם אז די ניגון איז מיינס. סאו פארוואס דארפסטו זיי אראפ הערן? ווייל איך וויל אויך הערן וואס די גאס זאגט, איך קען דאך נישט געבן צו הערן פאר די גאס.
אויב זאגן זיי דיר אלע בפה מלא אהרעלע ס'איז נישט פאר דיר.
יא.
הייבסט אן ווערן אין ספיקות אדער דו ווייסט ביי דיר? איך הייב אן צו ווערן אין ספיקות און קען זיין אז איך גיי און איך מאך די החלטה צום סוף אז איך נעם עס יא, ס'איז מיינס.
אז דו גייסט אקעגן וואס זיי זאגן. אקעגן וואס זיי זאגן.
אבער ס'איז גוט צו הערן. נאך א דעה. אהה אהה אהה. און אויב זאגן זיי דיר אז ס'איז גוט. למשל כ'האב א ניגון וואס מאיר אדלער וואס ביי אים, וואס אויף אים פארלאז איך זיך אסאך, און ער האט מיר געזאגט אהרעלע ס'איז נישט, און איך האב עס יא גענומען.
סאו האסט ליב צו פרעגן, האסט ליב צו נעמען אפיניענס, באט צום סוף מאכסטו אליינס אפ וואס דו האסט צו טון.
אבער טאמער נעמסט א פראדוסער איז ער מחליט. נישט ממש, ס'איז פיפטי פיפטי. אז דו טרעפסט א פראדוסער וואס ער מאכט אפ אלעס, דעמאלטס איז דאך זיין סידי, ס'האט גארנישט מיט דיר. דו דארפסט טרעפן א באלאנס וואס דו ברענגסט די ניגונים וכולי און דו זאגסט אים ווער ס'זאל עס ארעינדזשן. און ער קען דיר זאגן, ביי דע וועי אהרעלע איך הער אלע דיינע ניגונים, איך פיל אז ס'פעלט דיר נאך אזא מין ניגון אדער אזא מין ניגון. אהרעלע איך הער דיינע טרעקס.
איך ווייס אליין.
דו ווייסט אליין? יא. זאגסט דאך אבער איף איטס אפ טו יו וואלסטו נישט גענומען סיני סיני. און איף איטס אפ טו מי וואלט איך נישט גענומען רחמנא. און נפתלי משה האט געזאגט. נפתלי משה האט מיר געזאגט נעם רחמנא. אוואדע. און ווען ווען ווען נישט סרולי מאיר וואלט איך נישט גענומען מאך א ברכה. און זאגסט ווען נישט אברומי בערקאוויטש מיט נפתלי משה וואלסטו נישט גענומען סיני. ניין וואלט איך נישט גענומען סיני.
איך וואלט געזאגט סיני איז לכאורה פון דיין טאפ דריי שטערקסטע ניגונים. הונדערט פראצענט.
און ווען מען געט ארויס א סידי עס איז דא איין זאך פון פון צושטעלן מיוזיק פאר כלל ישראל גוטע ענטערטעינמענט און ארויסנעמען פון א עצבות באט ס'איז אויך דא פאר משפחת סאמעט וואס וואוינט אין בני ברק בית שמש אין בית שמש וואס זיי דארפן האבן שבת צו מאכן און מען דארף יו נאו. איך גלייב נישט אז דאס ברענגט מיר פרנסה. נאכאמאל איך טוה עס ווייל א שליחות פונעם אייבערשטן, דאס ברענגט נישט קיין פרנסה, איך בין נאר איך בין נאר איך בין נאר משקיע אין דעם געלט, מען נעמט נישט קיין געלט פון סידיס.
איך פארשטיי, באט אז ס'קומט ארויס א גוטע ניגון און מ'זאגט אה אהרעלע סאמעט קום אראפ איך וויל דו זאלסט הערן ווי דו זינגסט די די פון פינקי'ס ניגון נו? דער מעידזשער דער מיינער סאו. וואס ס'קומט ארויס נאכדעם איז איך אוודאי דער באשעפער איז דא פון אנהייב ביזן סוף ס'איז שוין איך מאך עס נישט אלס פרנסה איך. כ'מאך עס אלס א שליחות פונעם אייבערשטן פאר כלל ישראל, נישט אלס פרנסה.
טאקע?
כ'האב קיינמאל נישט געמאכט א ניגון אלס פרנסה, קיינמאל נישט געטראכט וועגן דעם, נעווער.
איך הער, איך הער, זעסט, איינע פון די זאכן וואס איך קען מיך פון דיר לערנען. כ'ווייס נישט צו איך נעם עס אן, ווייל איך, איך, באשעפער מיין איך וויל מען זאל יא מאכן השתדלות און און זען וואס מען האט צו טון און און טרעפן, טרעפן די ליין.
מאך השתדלות וויל די באשעפער דו זאלסט יעדן טאג אויפשטיין קריאת שמע דאורייתא, דאווענען דריי מאל א טאג, לערנען יעדן טאג, דאס איז נישט השתדלות. רבי חיים קנייבסקי פלעגט אויסזאגן, ר' מיילעך בידערמאן, מיין רבי, כ'האב א רבי, תולדות אברהם יצחק רבי, און איך האב נאך א רבי, ר' מיילעך בידערמאן, וואס איך דריי זיך ביי אים, איך גיי צו זיינע שיעורים, איך בין זייער נאנט צו אים. זאגט אז רבי חיים קנייבסקי האט אויסגעזאגט, האט אויסגעזאגט תהלים עשרת ימי תשובה יעדן טאג. גאנץ תהילים. מ'האט איהם געפרעגט וואס איז דאס? האט ער געזאגט דאס איז מיין השתדלות פאר פרנסה אויף די קומענדיגע יאר. ר' חיים קנייבסקי. אונז אידן דארפן טוהן וואס אונז האבן וואס צו טוהן פארן באשעפער ברוחניות, אוודאי דארף מען אויך טוהן בגשמיות, אבער נישט זיין כולו

א סידי אין ישרא-ל. פינף יאר? איך מיין צו זאגן, כ'האב, ווען כ'האב ארויסגעגעבן די סידי האב איך גענומען א ספעיס, כ'מיין צו זאגן, אבער ס'מיר אריינגעקומען גלייך עפעס א ניגון וואס כ'האב געהערט עפעס דאס, האב איך עס קודם כל, כ'האב עס געקויפט, אוועקגעלייגט.
אהא, די ניגון דארף איך ברענגען לאור עולם.
דארף איך ברענגען לאור עולם. דאס רעדט צו מיך. יא. אהא, און אין די מינטיים האסטו געמאכט אווירא דארץ ישראל איינס, אווירא דארץ ישראל צוויי. יעצט אווירא דארץ ישראל קענסטו זאגן איי דו ברענגסט דער יוד און דאס, אווירא דארץ ישראל איז חסידישע ניגונים וואס איז נישטא כמעט אינדרויסן און איך שפיר אז איך וויל עס ארויסברענגען פאר די וועלט אבער אויך נישט אפילו אווירא דארץ ישראל וואס איז נישט אזא עקספענסיוו פראדזשעקט אבער איך האב אויך שוין געמאכט די געלט כ'מיין צו זאגן.

ווער ס'איז דא וואס מאכן ארגומענט אז איך מאך די געלט פון דעם כאפסט וואס כ'מיין? און דאס אז מען מאכט נישט קיין געלט פון קיין סידיס, די גאנצע די גאנצע שפראך, היינט קאנסומט מען מיוזיק אנדערש ווי אמאל, די גאנצע זאך איז אנדערש, סאו סאו צו איך מאך צו מאך צו איך מאך צוריק הונדערט פופציג טויזנט דאלער פון די געלט וואס איך האב אריינגעלייגט אין די סידי אין די ערשטע צוויי טעג? ניין! באט במשך די אלע יארן און ס'קומט אריין סטרימינג געלט און ס'קומט אריין פון דאונלאודס און ס'קומט אריין פון יו עס ביס.
נאך א זאך, איך פארשטיי אז איך האב ארויסגעגעבן א סידי האב איך האב געקענט נעמען מער געלט אויף חתונות, האב מיר געפלויגן אסאך מאל אין די וועלט.
ריכטיג. פארשטייסט? יא. און דען. דא האט זיך באצאלט די. יא. דא האט זיך. עקזעקטלי. דא האט זיך אויך באצאלט. סאו אפשר מ'מאכט נישט געלט פון קיין סידי'ס, באט אז מ'רופט דיך זינגען די אנדערע עק וועלט וויל מען דיר הערן זינגען א סודי'ן, האסטו געמאכט א צענער דא, א צוואנציגער דא. הונדערט פראצענט. סאו צו זאגן איך האב אויסגעצאלט מיין סידי, ניין כ'האב נישט אויסגעצאלט מיין סידי. הונדערט פראצענט. סאו מ'מאכט אנדערש די געלט.
הונדערט פראצענט.
אמאל, אמאל האט, כ'מיין פון משיח איז די איז איז די מאוסט סאלד אלבום ווייסט פון דעם פון מאטכע האט פארקויפט א האלב מיליאן שטיק. ס'איז ביי יענע צייטן.
יא. ווען אז פון תורת משיח. וואלט ער נישט פארקויפט אזוי סאך באט ער וואלט נאך אלץ גוט געסטרימט ער וואלט נאך אלץ גוט געסטרימט. באט פון פֿינף הונדערט טויזנט קאפיס און די מן הסתם געווען סידיס אדער טעיפס אדער רעקארדס וואס איז געווען מאכסטו א חשבון צען דאלער א שטיקל דער עולם האט שבת צו מאכן. דער פראדוסער, דער עידזשענט, דער זינגער, אויב ס'בלייבט עפעס פארן זינגער, איז מיינסטו עפעס געבליבן פאר מאטכע? כ'ווייס נישט וויפיל געלט ס'איז אים געבליבן. נאכדעם האסטו חזק פון אברהם פריד וואס אויך איז געגאנגען קרוב צו א האלב מיליאן קאפיס. סאו דעמאלס האט מען געמאכט, יידל ווערדיגער האט מיך געזאגט אז איך בין געווען, איך בין געגאנגען, איך בין געפארן אויף סיגעיט, וואס? כ'געדענק שוין נישט פארוואס. און כ'בין געווען ארויסגעגאנגען אינדרויסן און געכאפט א ציגרעטל און א וויספער אויף זיין הויז אין פראנט פון די ביטש, ער זאגט מיר, זעסט, די הויז האב איך געקויפט מיט די רווחים פון שירי למלך. פארשטייסט? און יא אזוי ווי דו האסט געזאגט, ס'נישט געווען קיין סאך זינגערס אויכעט נישט, און און מיוזיק איז געווען פון די איינציגסטע פארמס אוו אינטערטעינמענט וואס וואס אידן האבן געהאט, ס'נישט געווען קיין די אלע מינע פלעצער פון פון פון ווידיאוס און יוטוב און די אלע זאכן, סאו מ'האט גענומען א סידי, מ'האט גענומען א טעיפ. געקויפט א סידי טעיפ, מ'האט אריינגעלייגט און דאס האט מען געהערט. דאס האט מען געהערט.
נארמאל. יארן צוריק. נעמסט די לעצטע סידי וואס איך האב ארויסגעגעבן, די ערשטע, די לעצטע. עס האט זיך געריקט פינף יאר, אבער עס איז אזוי ווי עס האט זיך געריקט צוואנציג יאר אין די אין טעקנאלעדזשי ווי מען זאגט יא, עס איז נישט נארמאל, עס ריקט זיך עס ריקט זיך, עס איז נישט נארמאל, כ'האף פאר דיר א סוד, איך קויף יעדע סידי, אז איך זאג דיר איך קויף יעדע סידי, נישט איך קויף אינסטענט, איך קויף יעדע סידי אין געשעפט, ביי מיר אין שטוב האט מען נישט גארנישט, כ'מיין צו זאגן, טעיפ, א סידי.
קויפסט א הארד קאפי?
יא א הארד קאפי.

באט מען דארף אבאכט געבן ווייל וואס טו איך איך הייב אן פרינטן און ער פארציילט מיר נישט ער האט געפרינט נאך מען דארף אבאכט געבן מאירל האסט א נאמבער וועסט דיך קענען אריין רופן?
וואס האב איך געוואלט זאגן? נאך א זאך, מיין נעקסטע סידי מערצעשעם גייט זיין אזוי חסידיש אז איך גיי צוריק דרייסיג פערציג יאר. אהא.
איז אויך א פראבלעם, באט הוקער, ווי זאגט מען?
פארוואס? ווייל דו שטעלסט עס נישט ארויס צו מאכן ביזנעס, דו שטעלסט עס ארויס.
מיין הארץ זאגט, איך גיב אלטע ניגונים וואס, נייע ניגונים אבער, וואס האט א טעיסט, אזוי ווי אייזיק קאניג פאר דרײַסיק יאר צוריק. איך מיין דו האסט געהערט די ניגונים, פרוי קאסאנאך פון יוסי צבי ברייער, ס'איז ניגונים פון פינקי וועבער, איך גיי נישט דערין, אפילו איך האב דארטן צוויי אדער דריי דענס דיסקא איז דאס נישט עלעקטראניק, ס'איז לייוו רידעם וואס נפתלי משה מאכט, א חסידישע טעם, אידישע טעם.
האסט גארנישט קיין עלעקטראניק? ניין. ווער מאכט דיך מיוזיק חוץ נפתלי משה זאגסטו? נפתלי משה, משה לאופר, מאיר אדלער, דא א יונגערמאן אנטשי עקשטיין א בעלזער יונגערמאן. ער וואוינט אין מאנטריאל וואס ער האט מיר געמאכט צוויי ניגונים, קרעזי,
נישט נארמאל. איך האב קיינמאל נישט געהערט פון אנטשי עקשטיין, איך קען אן אנדערע אנטשי עקשטיין פון לאנדאן, באט
ער האט שוין געמאכט אמאל ניגונים? קודם כל האט ער געמאכט פאר מיכאל שניצלער האט ער געמאכט די ניגון אוי שימעלע אוי שימעלע, און א אייגעלע דענינג האט ער האט ער האט ער. ווי ביסטו באהאלטען אוי ווי. משהו כזה, אדער מיין איך האט ער געמאכט די מיוזיק, יא. פארוואס האב איך אים גענומען? ווייל איך האב געהערט צוויי ניגונים פון בעלז, וואס ס'קומט ארויס א סידי, א פנימי סידי, ערב יום טוב, וואס ניגונים וואס זיי האבן געמאכט, וואס שלמה קאליש האט געמאכט, און איך האב געהערט נאר א, וואס ער מאכט מיט א קיבארד, מיט די בעלזער קווייער, און איך האב אים געקלינגען, איך וויל אזוי ווי דעם, באט אין לייוו. רידעם. טאקע? משוגע צו ווערן. האט ער געמאכט צוויי ניגונים? יא. מיט קווייער מיט אלעס. דא מאכט מען קווייער פון קינדער אויכעט. משוגע ווערן.
אויך א וויכטיגע זאך וואס איך לערן מיך, מאך איך א סידי אליינס. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, אז פונקט יעצט די לעצטע טאג צוויי האב איך געטראפן זאבי פריד, האב איך אים געזאגט אפשר רעדסטו מיט אלי לישינסקי זאל מאכן, אלי איז שוין האלט שוין נישט ביי מאכן אן אנדערע מיקס אה לישינסקי. ער איז האט שוין נישט קיין כח מער.
בדיוק. אפילו פאר געלט דארף ער נישט. הונדערט פראצענט, אבער האט ער געזאגט פאר אז ער גייט אריין מיר אננעמען די ניגונים. פאר מיר איז דאס געווען א גרויסע שמחה ווייל לישינסקי איז פון די בעסטע.
יא.
כ'האף ס'וועט ארויסקומען, דארף סייעתא דשמיא ס'זאל ארויסקומען שיין, ער זאל האבן נערוון. דו פארשטייסט צו מיקס? כ'פארשטיי אביסעלע. יא? דו פארשטייסט נישט?
כ'ווייס נישט וואס כ'פארשטיי. כ'צינד אן אויב די וואוקעלס איז גוט איז עס גוט. און טאמער ס'איז נישט גוט?
דארף מען איבער מאכן די וואוקעלס, איך בלעים נישט די מיקסער, כ'זאג נישט אה לשינסקי, יעצט גיי. ניין. איך הער פֿינף און נײַנציק פראצענט וואוקעלס, פֿינף פראצענט איז די מיוזיק, איך קען הערן עפעס א גיטאר. א גוטע זאך וואס דו זאגסט יעצט, ווייל איך האב געזאגט פאר זאבי פריד, אז פאר לשינסקי הייבט אן צו ארבעטן אויף מיין סידי, זאל ער וויסן וואס דער לקוח, וואס דער קליענט וויל. יא, און וואס איז וואס דו ווילסט? איך קודם כל האב איך אריינגעלייגט אסאך קווייער, אסאך קינדער קווייער, איך זינג אויכעט, ס'איז די זעלבע זאך וואס כ'האב פריער געזאגט, איך בין נישט קיין זינגער, א חסידישע אינגערמאן, כ'פרוביר צו זיין א נארמאלער מענטש, אין גאס, נארמאל ווי יעדן איינעם, איך בין נישט קיין זינגער, איך בין אויכעט א זינגער, די זעלבע זאך ס'דא ביי די סידי, ס'איז דא אסאך קינדער קווייער, אזוי ווי ביי משה גאלדמאן, אזוי ווי קעמפ שלווה, און ס'איז דא אויכעט. א סאלא אינמיטן, דאס פישל בייגל ווי הייסט ער? פישל בייגל.
דאס בין איך אהרלע סאמעט. אוודאי באקום איך סאלא, באט איך וויל ער זאל נישט אראפנעמען פון די קווייער, זאל נישט אראפנעמען פון די קינדער קווייער, ער זאל מיך אויכעט לייגן ווי איך זינג. אזויווי דו האסט געזאגט אז דו הערסט נאר וואקעל און דו הערסט אביסל מוזיק, איך פארקערט. קודם כל נעם איך דעם משה לאופר. די סענדוויטש יא, משה לאופר, קווייער, קינדער קווייער, אויף דעם לייגט מען ארויף אביסעלע פוטער מיט אביסל חריף, אהרלע סאמעט. סאו דו זוכסט בכלל נישט צו שיינען אויף דעם אלבום? ניין איך זוך נישט צו שיינען, ווייל איך קום ארויס מיט א מסר, מען דארף מיך נישט הערן, מען דארף הערן די גאנצע פעקעדזש, די גאנצע פעקל. עד כדי כך אז חיים גאטעסמאן האט געמאכט מיין אוירא דארץ ישראל איז האט ער מיר געמאכט מורא'דיג הויך, איך האב אים געזאגט נעם אראפ נאך פֿינף פראצענט נאך צען פראצענט איך וויל זיין אין סענדוויטש וויל איך זיין אינמיטן דו כאפסט וואס איך מיין? איך פארשטיי. איך וויל נישט ארויסשטעקן האט ער מיך געפרעגט אהרלע מה קרה איתך וואס איז געשען מיט דיך אזוי וויל איך זיך
איך הער. סאו ווען דו זאגסט אז דו פארשטייסט צו מיקס, זאגסטו אז דו אז דו פארשטייסט וואס מענטשן ווילן הערן, אדער דו ווייסט וואס דו ווילסט הערן, וואס איך וויל הערן.
און דו האלטסט אז מענטשן ווילן דאס אויכעט הערן וואס דו ווילסט הערן.
יא אוודאי.
אהא.
יעדער איינער גיבט וואס וואס ער וואס וואס זיין נשמה גיבט ארויס. כ'מיין איינער שרייבט א ספר, יא? שרייבט אויס זיינע געפילן, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב דעם ספר, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב דעם ספר, איינער מאכט דיפס, יא? טראכט ער פון יענעם וויאזוי, אוודאי טראכט ער ס'איז מער שארף אדער, אבער ער מאכט זיין געפיל, א קעכער, און ער לייגט אריין נאך זאלץ און נאך פעפער נאך אין טשונט, יא? ס'יא גוט צו נישט, טראכט פון יענעם, אוודאי טראכט ער וויאזוי צו מאכן די בעסטע,

מאיר אדלער, צוזאמען מיט יוני קיסר, א מזרחי, שבת שלום מבורך האסט עס געהערט? יא,
צוזאמען מיט מאיר ארבעט ער אויס א עיבוד? יא, ס'איז מאיר'ס סאנג, און מאיר האט אים געזאגט וואס צו מאכן, ער האט געמאכט א ארעינדזשמענט מזרחי, נישט קיין דיסקא און דאס,
וועמען נאך האב איך אנטשיקט? אה, האב איך שוין געזאגט.
סתם דאס איז דאס. סאו פון די ערעינדזשערס האט איינער צוויי ניגונים איינער האט דריי ניגונים. משה לאופר האט פיר.
אהה. וואס איז א וויכטיגע זאך וואס איך לערן מיך, משה לאופר מאכט אייביג נאר מיוזיק ארעינדזשמענטס ער מאכט קיינמאל נישט קיין קווייער ליינס. א ארעינדזשער קוקט אן דעם ניגון און ער לייגט עס אריין אין א פרעים, און ער זאגט אקעי אזוי גייט זיין די אינטרא, און דא גייט מען אנהייבן זינגען, מען ענדיגט די ניגון גייט מען צוריק קומען, דא גייט מען הערן די קווייער, יענע קווייער, און די קארד גייט זיין ווען די קווייער גייט מאכן, און און ער זאגט וויאזוי דאס צו פראדוסן, אזוי איך נעם א ניגון און איך זאג איך מאך מיוזיק ביי לייב יעקב ריגלער, און די קווייער וועל איך מאכן ביי יואלי האראוויץ, און צוזאמען ווערט עס, ס'איז אסאך בעסער אז דער ארעינדזשער. איך האב עס געזעהן ביי אן סטעידזש ווען משה רוט האט מיר האט געמאכט אלע מיוזיק און האט אויך געמאכט די קווייער ליינס וואס האסטו פריער אנגעהויבן זאגן מיט דעם עקשטיין ער מאכט די מיוזיק און ער מאכט אויך די קווייער ליינס און צוזאמען קומט זיך עס צאם אסאך שענער ווי ווי צוויי אנדערע מענטשן ער מאכט קווייער און ער מאכט מיוזיק וואס עס האט נישט אזא פלאו. איך האלט אנדערש. האלטסט אנדערש? האלטסטו אז ענדערש זאל מען נעמען א פרישע פארום? נישט אנדערש. איך האב גענומען פיר ניגונים משה לאופר, איך האב נישט קיין מושג וואס די קווייער גייט מאכן, הערשל בריסק האט מיר געמאכט קווייער. איך הער. איך הער. איך מיין אז ווען ס'איז. משה לאופר פלעגט אלעמאל אנזאגן, גיב אכטונג אז הערשל זאל נישט כאילו טשעפען מיינע, נישט טשעפען אראפנעמען, אבער אז זיך נישט מתנגש זיין צוזאמען מיט מיך. נישט אוטשיינען. יא, אבער הערשל בריסק איז ברוך השם א מומחה, וואס ער מאכט שוין פינף און דרייסיג יאר אדער דרייסיג יאר קווייער, און עס איז צו הערן וואס ער האט געמאכט קווייער. ס'פיט אריין פונקט. הערשל בריסק איז גאר גוט. געמאכט פאר שמולית'ל. מורא'דיג. יא. יא. ער מאכט עס מיט א פעשען, מיט א פרייליכקייט, ער וויל דארטן זיין, און ער וויל, ער לעבט מיט דעם, און ער גיבט עס זיין גאנצע קאפ און מחשבה. הונדערט פראצענט. אקעי, סאו דו האסט נישט קיין אהנונג ווען דו גייסט, ווייסט בערך מן הסתם, דו האלסט, האסט דרייצן פערצן טרעקס, האסט שוין געענדיגט. איך יאג זיך נישט, איך מיין צו זאגן. דו האסט שוין וואוקעלס, האסטו אויף אלע טרעקס האסטו שוין וואוקעלס? רוב, מען קען זאגן אויף צען ניגונים.

עני דזשאבס איז געווארען געקענסעלט די לעצטע וואך נאך סוכות? יא. יא, למשל דינערס, עס האט געדארפט זיין א ריזיגע, די בחורים פון פון די ליטווישע בחורים געדארפט ארויס פארן קיין מירון, כ"ו גלייך נאך יום טוב ביז מען הייבט אן דעם זמן, האבן זיי געדארפט פארן, האט מען געקענסעלט אלע אלע נאכט האבן זיי געדארפט מאכן למירון א. נאך א טאג וואס זיי פארן ארויס וויקעישן, העי איך דארף קומען זינגען מיט מאטי וויזל, מיט שלומי גערטנער, א נאכט האט אשר וויינבערגער געדארפט קומען, אשר מיט די וואס זענען אין ארץ ישראל וואלסטו אויך געדארפט קומען. איך בין געווען, איך האב מיך אבער נאך געקענסלט צוויי אזעלכע. אוקיי, אזעלכע סארט זאכן האט מען אפגעזאגט, באט נישט קיין חתונות אפשר זאגט מען אפ די זאל, אנשטאטס אין אשדוד מאכט מען עס מער אין בית שמש און דאס, באט. א קאנצערט ווערט דזשאסט געקענסלט און פערטיג. יא, געקענסלט. ווען די וועלט איז אין א אין א מלחמה צייט איז איז אלעס אלעס מער אנגעצויגן עס איז דזשאסט מער סקערי. סקערי? וואס וואס קען געשען? כ'ווייס נישט וואס קען געשען באט כ'האב אנגעהויבן פריער זאגן אז איך ווער נערוועז ווען מענטשן זאגן מיך שמילי, אה מלחמה מ'דארף חיזוק, אה אפשר מאך אזוי חיזוק חיזוק. וואס חיזוק? כ'ווייס נישט מ'דארף חיזוק וואס מ'דארף עכט איז מ'דארף מאכן א חשבון הנפש. דעטס איט. איז וואס מ'דארף איז א וועיק אפ קאל. הונדערט פראצענט. און יעדער מענטש פאר זיך, ער ווייסט, יא, אלעס וואס געשענט אויף דער וועלט איז וועגן מיר, אזוי דארף א מענטש טראכטן, יא. און פופצן הונדערט מענטשן אריינגעקומען, אויסגע'שחט'ן, אויסגעמארדעט, נישט נארמאל איז. איך דארף דאנקען דעם אייבערשטן איך בין אין זק"א געווען אלע יארן, איך דארף דאנקען דעם אייבערשטן איך בין נישט געגאנגען אויף, נעכטן טאקע צוזאמגעפאלן די. העד פון זק"א מאטי בוקטשין כ'האב שוין געארבעט אמאל פאר אים? איך ווייס נישט, וואס הייסט ער איז צוזאמגעפאלן? צוזאמגעפאלן, נאך צוויי וואכן וואס ער האט געזען די אלע דאס איז נעכטן ביינאכט צוזאמגעפאלן, קוים צוריקגעברענגט, איך מאך נישט א דזשאוק, נעכטן ביינאכט. וואו. ער איז יעצט נאך אין האספיטל. באשעפער זאל אים שיקן א רפואה שלימה. וואו. זעהסט? און ער איז שוין איינער וואס האט שוין אלעס געזעהן. האט שוין אלעס געזעהן.

די חדרים, די ישיבות, די סקולס, זענען אלעס אפען אין ארץ ישראל? ס'ווענט זיך וואס ווען וואו, ביי אונז למשל אין אונזערע קרייזן צו ס'איז תולדות אהרן תולדות אברהם יצחק די אלע טהרת הקודש זענען אסרו חג אויף מארגן פון אסרו חג געגאנגען מיינע מיידלעך זענען געגאנגען אין סקול פון אויף מארגן פון אסרו חג נארמאל געהעריג. כ'ווייס נישט, ווען איך בין געווען דארטן אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אז דאס איז די ניין עלעווען פון ארץ ישראל. נו?

שמחת תורה. אזוי שטייט? אזוי שטייט, יא אזוי זאגט די נביא, איך ווייס נישט פון דעם. איך ווייס נישט. איך קען נישט נעמען קיין אחריות, איך זאג נאר וואס איך האב געהערט אין שול. אדרבה דו זאג, קטונתי, איך שטעל זיך פאר, ס'איז דא צדיקים, זיי זאלן זאגן, מ'הערט זיי אויס, און דעטס איט. יעדער איינער מיט זיין צדיק, מיט זיין רבי, מיט זיין.

איך ר' מיילעך איז גאר גאר ערליך. ברוך השם איך האב זוכה געווען צו זינגען ביי אלע רוב עווענטס וואס ר' מיילעך מאכט אין מירון צו דאס האב איך זוכה געווען צו זינגען ביי ר' מיילעך בידערמאן מ'איז זייער נאנט און און יעדער איד דארף האבן אזא מענטש אזוי ווי ר' מיילעך בידערמאן בפרט אין אונזערע דורות אין אונזערע צייטן. יא. ער איז אראפגעלאזט צו יעדן איינעם ר' מיילעך. יעדן איינעם, נישט נארמאל. יא, סא ער איז א ערליכע איד און מענטשן קאנעקטן צו אים, און ס'איז נישטא קיין דזשאדזשמענט, און ס'איז נישט ס'איז נישט אבאוט די געלט אדער אבאוט די כבוד און אבאוט די פעים, און ס'איז דא א העכערקייט, ס'איז דא א העכערקייט. העכער, סא ס'איז נישט קיין סתירה צו האבן אפאר רבי'ס. ווען איך גיי אריין צום רבי'ן גיי איך מיט א קוויטל, גיין אפאר מאל א יאר. אהא, און ר' מיילעך בידערמאן פראוועט נישט קיין קוויטלעך? ניין, כ'קען אים אויך געבן אמאל אז מ'מאכט א שמחה, כ'גיב אים. אהא אהא אהא. מורא'דיג. דו ווייסט אהרלע, דערמאן מיך יעצט צוריק איינע פון פון, איך זאג אייביג, ס'איז א באקאנטע זאך, א מענטש קען אפשר נישט געדענקען ווער דו ביסט, באט ער קען געדענקען וויאזוי דו האסט אים געמאכט פילן. דאס בלייבט א מענטש געדענקען. איך בין געקומען אויף ארץ ישראל די ערשטע מאל. און דו האסט מיר אפגעווארט ביים עירפארט. דו געדענקסט ניטאמאל. דו געדענקסט אפשר יא. און כ'מיין דו טוסט עס אבער פאר יעדעם. דו ווייסט איינער קומט, דו ווייסט ס'איז א געוויסע וויק זאך. און באלד האב איך באקומען טעלעפאנס פון אלע מענטשן. ניין. נאר פאר די גאר גוטע פריינט. באט ביסט געקומען צום עירפארט. ביסט געקומען אליין? כ'דענק נישט. ניין, כ'בין נישט געקומען אליין. כ'בין געקומען מיט א גרופ מיט חברה. עס איז געווארן בעסער ווייל אהרלע איז געקומען אפווארטן. דאס האט מורא'דיג לעדזשיטעמייזט אז

פרעג איך כסדר דעם עולם וועם מ'זאל ארויפברענגען, אדער ווען איך ברענג איינעם ארויף וואס זאל איך אים פרעגן, האב איך זיי פארציילט די ערשטע מאל כ'האב עס געטון, ווייל ווייל ווייל אייביג זאגט מען מיר נאכדעם וואס האסטו נישט געפרעגט דאס, וואס האסטו נישט געפרעגט יענץ, און אסאך מאל איז עס טאקע פשש, דאס וואלט איך געדארפט אויפברענגען, סאו כ'פרעג. סאו ס'איז אריינגעקומען, ס'איז אריינגעקומען זייער אסאך, מ'האט דא פארצייכנט אפאר, מ'וועט איבערגיין, וויפיל דו קענסט ענטפערן העסטו ענטפערן. ווען מ'זאל זיך גרייטן, פארוואס זינגט ער נישט אין אמעריקע מיט א געלע קאפטן?

פלעגט מען גיין א קאפטן. אפילו ער איז ארויס פון זיין שטוב. א ירושלימער איד ווען ער פארט ארויס אין בני ברק אויף א שבת, ער פארט, א נארמאלע רעגולער איד, ער פארט ארויס פון ירושלים, די וואס זיי גייען קאפטענעס, טוען זיך אן א בעקיטשע, טוען זיך אן א רעקל, ווען איך האב אנגעהויבן צו זינגען, געדענק איך, אנגעהויבן צו זינגען בין איך נאך געגאנגען איינמאל צוויי מאל א קאפטן. באט איך האב דאך גלייך געבעט איך האב נאך נישט געהאט מאיר האט מיר גערופן אפשר דארף מען באלד רעדן וועגן דעם ווען איך האב אנגעהויבן צו זינגען אבער מאיר האט מיר געזאגט דא א חתונה קום זינגען און דאס בין איך געקומען א קאפטן איך בין דאך אפילו נישט געווען גרייט צו גיין זינגען אויף חתונות איך געדענק כ'גיי יעצט אריין צו א צווייטע נושא ווען מאיר האט מיר גערופן זינגען איך בין געקומען די ערשטע צוויי דריי חתונות בין איך געווען אויסגעדרייט צו מאיר א גאנצע חתונה און דער עולם האט נאר געזען מאחורי הפרגוד. בדיוק. אה, כן. איך האב געש... נו וואס ביסטו געקומען דעמאלס לכתחילה? אויב דו שעמסט דיך בלייב אינדערהיים. איך האב זיך געשעמט, איך האב זיך געשעמט, איך שטעל זיך פאר ווען דו האסט אנגעהויבן צו זינגען האב איך זיך אויך געשעמט די ערשטע מאל. אבער כ'וואלט מיך נישט אויסגעדרייט צו די וואנט. איך וואלט מיך אויסגעדרייט, איך קום זינגען אויף א חתונה, איך בין קיינמאל נישט געווען גרייט צו דעם, קיינמאל נישט געטראכט פון דעם קיין דאס. מאיר האט מיך געזען ביי ס'איז געווען א חתונה, וואו זיי האבן חתונה געמאכט מיט בית אהרן יצחק, און מאיר האט מיר געפרעגט דו ווילסט קומען זינגען, איך האב פאר דיר עפעס א חתונה און דאס.

און איך האב געזינגען מיט מאיר מן הסתם צוועלף יאר אין א צי, ביז יעדער איינער גייט אויף זיין וועג. צוועלף יאר אין א צי, הונדערט חתונות א יאר, הונדערט צוואנציג?
קיינמאל נישט געציילט, קיינמאל נישט דאס. נאר מיט אים האסטו געארבעט? רוב, תשעים ותשעה אחוז. ביסטו געווען מיט מאיר? יא. דו האסט מסתם א געוואלדיגע הכרת הטוב פאר מאיר.
הונדערט פראצענט. וויפיל איך געדענק אויפן גרופ.

אהה אהה. און דער עלטערער ברודער וואס איז תולדות אברהם יצחק רבי איז געווארן תולדות אברהם יצחק, האט זיך געטוישט די נאמען. און דער יונגערער ברודער איז געבליבן מיט די נאמען תולדות אהרן. געבליבן אויפן פלאץ פון זיין טאטן. און איך האב געלערנט אין ישיבה. גיי טויש א ישיבה, איך בין געבליבן נאך אין ישיבה א יאר צייט. באט מיין נשמה איז געווען אין תולדות אברהם יצחק. דיין נשמה איז דארט געווען, כן. יא, דאס איז דאך מצוה פון אנגעקומען דארטן. נאר אלס די ישיבה אלס די חברים האב איך נאכנישט אריבער געגאנגען קיין תולדות אברהם יצחק. א יאר שפעטער בין איך אריבער געגאנגען תולדות אברהם יצחק יענע מאל האב איך געמאכט דעם אפמאך און איך דאכט איך קריג יעני מיט יעדן איינעם און תולדות אברהם יצחק רבי איז געווארן רבי מען האט געדארפט איינער זאל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זינגען ווער ס'זאל דאס און יענץ און איך האב געשפירט אז איך אז ס'נישט דא ווער ס'זאל זיין ערליך עס נעמען, עד כדי כך, איך האב אפילו פיקטשערס פון דעם, אז מיין טאטע פון די עלטערע אידן מיט נאך אפאר עלטערע אידן, איך בין געווען, איך האב געפירט די קווייער ווען איך בין געווען א בחור פון זעכצן א האלב ביז זיבעצן יאר, ווען מען האט געדארפט פירן די קווייער האב איך געפירט די קווייער פאר עלטערע אידן. דו האסט צוזאם גענומען די עלטערע אידן אויך? כ'האב נישט צוזאם גענומען, זיי האבן זיך צוזאם גענומען, אבער איינער האט געדארפט שטיין אויף די קצב און אויף די ניגונים מיט אלעס, בין איך עס געווען.

כ'געדענק נישט. איר דו ביסט געווען ממש ממש אנהייב. ממש ביים אנהייב. און דו האסט געליעד די קווייער, און האסט געהאט א, האסט געזינגען אליינס און האסט געליעד די קווייער צוזאמען. יא. פשי. איז אפאר חדשים שפעטער, כ'געדענק נישט פונקטליך וואס איז געווען, מאיר האט געזאגט כ'וויל זאלסט קומען. כ'האב דיר געהערט זינגען, דו ביסט גאר גוט. זינגען, זאלסט קומען, איך דארף זאלסט קומען אויף חתונות אין בני ברק. איך האב באקומען זיבעציג דאלער יענע מאל אויף א חתונה.

דאס איז די. סאו דאס וואס ער האט געפרעגט טאקע, סאו סאו סאו וואס איך פארשטיי פון דיר איז די קאפטן איז געמאכט נאר פאר ירושלים. אין ירושלים. נאר אין ירושלים טראגט מען די קאפטן. נאר אין ירושלים און אין מירון. און אין מירון. דעטס איט. די רבי זכרון לברכה פלעגט פארן חופש אויף וויקעישאן אין טבריה. אקעי. און די תלמידים חסידים פלעגן פארן אויף שבתים פלעגט זיין זעקס זיבן וואכן אין די זומער אדער אין די ווינטער, כ'געדענק נישט. אין די ווינטער איז פלעגט מען פארן אויך מיט די קאפטענעס. טבריה מיט מירון דאס איז די איינציגע פלאץ יעס אז איך פאר קיין אמעריקע גיי איך נישט, איך געדענק נאר אז די קאראנא פאר דריי יאר צוריק בין איך געקומען אויף סוכות אין ארץ ישראל איך האב געטראכט יא ניין ניין יא כ'האב עס אריינגעלייגט אין מזוודה ווי מ'זאגט אין די רענצל און איך בין אנגעקומען דא כ'האב זיך אנגעטון מיין קאפטן און איך בין געגאנגען חוץ ביים דאווענען אבער איך בין געגאנגען מיט'ן קאפטן אלע פיר טעג מענטשן האבן הנאה געהאט צו זען קומט מיט א קאפטן, איך מיין אז ס'באווייזט א אוטענטי. אוטענטישקייט, יא. ס'געט צו, ווען איינער באשטעלט אהרלע סאמעט פון ארץ ישראל, וויל ער דיין פלאו, וויל ער דיין היימישקייט, דיין געשמאקייט. איך האב געהאט א חתן, האט ער געוואלט איך זאל קומען אויף אמעריקע, איך זאל קומען מיטן קאפטן, און איך האב נישט מסכים געווען. טאקע, ווייל דו פילסט אביסל ווי א ליצנות. ממש א ליצנות, אזוי פיל איך. טאקע. אויב מ'באצאלט פאר דעם א צענער אפשר וועל איך טראכטן. אהא, אהא, איך פארשטיי, איך פארשטיי. ניין באמת, ס'מאכט חוזק, איך מיין.

טעלעסאן, אזוי געווען די מעשה. ער איז דער עלטערער ער האט אוועק געגאנגען, פארוואס האט ער אוועק געסטעפט, ס'וואלט נישט געדארפט גיין צו אים ביי דיפאלט? אה די חלק ווילסטו נישט רעדן זאגסטו, פון דעם רעדט מען נישט, ער האט זשאסט אוועק געוואקט, אהא, און און און די ישיבה, די חדרים איז אלעס ווייטער געפארן מיט תולדות אהרן אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט, און דו ביסט אויך אריין געפארן? אהא אהא דו ביסט נישט דארט. אדער פופצן האלב. אהא האט ער אנגעהויבן. האט אנגע. אקעי. און דו זאגסט דו האסט ווייטער געלערנט תולדות אהרן און דיין הארץ האט דיר געצויגן צו תולדות אהרן. לאמיר גיין ווייטער מיט די קשיות. וויפיל געלט האסטו געמאכט ביי דיין ערשטע חתונה? כ'האב געפרעגט, געזאגט זיבעציג דאלער. זיבעציג דאלער. כ'מיין אויף צוויי יאר. עס קען זיין אז מאיר האט גענומען. מאיר האט דאך אויך געהאט א שטוב מיט קינדער. פארשטייסט? באט ענק האבן זיך ליב געהאט, האסט נישט געפילט ווי ער נעמט דיר צו די געלט. האסט געפילט אזוי? קיינמאל נישט, ביסט געווען צופרידן, ביסט געווען העפי. איי, זעהסט ס'איז אסאך מאל בעסער, איגנארענס איז בליס, מען ווייסט נישט, און מען לעבט, איך בין געווען העפי. איך וועל זאגן דעם אמת, מענטשן פרעגן אסאך מאל שאלות אין אמונה אין דאס, איך האב נישט קיין שאלה, איך פרעג נישט, איך וויל נישט וויסן.

דריי אהאלב שעה די סידי זינגסטו און זינגסטו און זינגסטו אוודאי נעמסטו א הפסקה קענסטו ארויפגיין ביסט אין שטוב מאכסט א סעט און נאך א סעט און ווי ס'גייט שפעטער די חתן קומט אריין רופט מען אויס לעידיס און דזשענטלמען איך זאג קיינמאל זאג איך נישט ברוכים הבאים איך קען נישט זאגן ברוכים הבאים איך זאג נישט גארנישט איך טו וואס איך דארף טון איך זינג. און אויב זאגן זיי דיר אדלער מאך אן אנאונסמענט. די אנאונסמענט זאל מאכן די די די מענעדזשער אדער די די מען וואס ארבעט אין קאך און וואשט די כלים איך מאך נישט קיין אנאונסמענט ווי זאגט מען? אנאונסמענט וואטעווער. לאמיר מקבל פנים זיין אונזער חתן כלה אקעי איך קום צו דיר דו וועסט מיך אויסלערנען און איך וועל דיר באצאלן פאר דעם געלט און איך וועל מאכן ווייטער. ארייט נ. בקיצור נאכדעם גייט אריין די די ערשטע די פירסט דענס רופט זיך אויס יעצט האב איך א רשימה מיט ניגונים דעם ניגון יענעם ניגון תלמוד עד. און צו פֿינף און דרײַסיק מינוט, פֿערציק מינוט, נאר מאכט מען א ברעיק, ס'קומט אריין די אייז קרעם, ס'האט א גאנצע סיסטעם, און נאכדעם מאכט מען די סעקאנד דענס, טוהט זיך מיט הורה נאך חסידישע און נישט חסידישע, די מחותן זאגט אהער און די מחותן זאגט אהין, טאל און אין ארץ ישראל הייבסטו אן צו זינגען, קודם כל ס'כמעט נישטא קיין אויפזאגער, מ'הייבט אן צו די חתן קומט אריין, ס'פארט א באן די צווייטע ניגון אדער דריטע ניגון קענסט שוין מאכן א ברעיק, און קענסט שוין אריינגיין לחי עולמים, ואני אבטח בך, די קענסט צוריק גיין צו שנעלע ס'איז בכלל נישט אז דאס איז די איינציגסטע חילוק צווישן צו מען טאנצט בעסער צו מען טאנצט מער, ניין. איין זאך יא וואס איך האב באמערקט אין ניו יארק. נו? אז טאמער דו זינגסט א ניגון וואס דער ציבור, וואס די בחורים זענען נישט אזוי צופרידן פון דעם, וואס למשל איך האב געהאט יענע וואך א חתונה וואס איך האב געזונגען אביסל מער חסידיש. חסידיש סלעש חסידיש האבן די בחורים געטאנצט, איך די רגע וואס איך בין אריינגאנגען בר אילעאי פון שמילי אונגאר טראך טפחיים אלע אלע זענען הויך און אויפגעלייגט, דא ווען זינגסט א ניגון וואס געפעלט זיי נישט אין ארץ ישראל אפילו ווען דו זינגסט א ניי ניגון אדער דו זינגסט א ניגון ס'גייט דער ברען דער עולם האט דאך א סיסטעם מען טאנצט.

וואס ס'קומט מיר ארויף, ס'געבט מיר א לייק דערינען, קומט אריין דיי דיי די דיי דיי מיי דיי, איך ווייס נישט אויב קענסט אפילו די ניגון, ס'קומט אריין ס'פארט און דער עולם איך ווייס בערך פלוס מינוס וועלכע קהל שטייט פאר מיר, כ'ווייס בערך וואס די מחותנים וויל, כ'ווייס בערך פלוס מינוס און דאס, איך האב געזאגט א ליסט, נאך א זאך למשל, ס'איז טאקע מ'דארף טאקע רעדן וועגן דעם, מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם מיט דיר אין פרייוועט. דו זינגסט א ניגון און די נאטס דו זינגסט דאך מיט שפילערס יא? מיט ווי הייסן זיי די אינסטרומענטס און ס'איז געשריבן די סקעיל איז געשריבן די זעלבע סקעיל וואס שוועקי זינגט און איך בין א זינגער וואס איך קען נישט דאס איז א חוצפה פון זיי אז ס'איז געשריבן

סאו ווען איך קום דאך פון ארץ ישראל זאגט ס'איז זיין גוט ווען נישט ניגון איך מוז אנקומען איך האב דאך אויסגעריסן יענע חתונה למשל איי איי איך האב געזינגען דאך פינף זעקס ניגונים למשל דיין ניגון בר אילעאי לכתחילה שבלכתחילה זינג איך עס אויף א דזשי מיט אן אויסנאם איך שפיר איך שפיר אז מארגן האב איך נישט קיין חתונה איך קען דאך אביסל אויסרייסן איך קען עס מאכן אויף א עי אבער איך בין נישט אוהד מושקאוויץ און נישט שמילי אונגאר סקעיל. באט דאס איז אינטערעסאנט ווייל איך האב באמערקט אז אין ארץ ישראל נעמען זיי יא העכערע קי'ס. אמר רבי עקיבא זינגט יעדער אויף עי מיינער דארטן די בר יוחאי און לכתחילה זינגט מען עס אויף א דזשי.
איך געדענק איך זאל מיך מוטשענען מיט זייער אסאך ניגונים און נעמען זיי מיט א קי העכער דארטן. שמואליק קליין שרייט קולות. ער לייגט אריין אן עבודה. נאר ער. ניין, איך געדענק איך זאל מיך מוטשענען מיט קי'ס אין ארץ ישראל. סאו דו האסט געהאט דא, טאקע וואס טוסטו? זינגסט א ניגון, און אינמיטן דעם ניגון הייבסטו אן זעהן אז עס גייט קומען באלד די הויעכע פאל. אדער זאג איך פאר דעם איינער דער מייק עפעס ארבעט נישט גוט, איך זאל עס ענדיגן דארטן, אדער איך נעם א שלוק וואסער איך בין דאך אויך דא.

אקעי מ'גייט מאכן די ניגון, איך זאג פאר עי מיינער איז טעקסט, איך מיין איך האב געדענקט עי מיינער, סאו איך זאג פאר שרגא, דאס איז די דאך די קי, די קי, דאס איז עי מיינער. אבער ווער גיט דיר א קי אז ס'נישטא קיין מיוזיק?
סאו זאג איך פאר שרגא, סאו וואס וואס איז די מעשה? דאנט ווארי, ער האט א פייפער ביי זיך, ער האט זיין פאון, ער טוט עס יעדע נאכט. שור, נאו פראבלעם, פיין, מען הייבט אן דעם סעט און מען גייט און מען הייבט אן די זכני לנצח און איך זע גלייך אנהייב אז דא זעמער אין א שטיקל פראבלעם. איך, אקעי נו. און געדענק וואס דו ווילסט זאגן, דאס איז גוטע סחורה.
איך האב נישט קיין בעיה, איך גיי אראפ אינמיטן. ס'איז נישט א. אין ארץ ישראל האב איך נישט קיין פראבלעם, האלאו, אונז גייען אראפ. אה, די קי, נישט אראפ פון סטעידזש, גייסט אראפ? ניין, איך האב נישט קי. ס'זכייני לענ הצייח, סוי וויין, גייסט טאקע אראפ? יא, יא, דאס וואלט געווען די נארמאלע זאך.
אבער אין אמעריקע איז דאך. יא, ס'ווערט אזא דאס.
שוין. און איך דריי מיך אויס צו שרגא און איך זאג אים דאס, און כ'מיין אפילו שרגא האט נישט געכאפט אז מ'איז הויעך, ער איז געפארן. און ס'קומט צו די הויכע פאל, און איך געב מיך א דריי און זיין רעב זאגן די שירה! און זיי האבן געהאט דארט הערשי וויינבערגער מיט אלע חברה.
און זיי זאגן יא! און זיי שרייען? און ער שרייט נאך ביז יעצט? יא! און ס, אזוי איז עס אריבערגעגאנגען. סאו כ'האב דיר געוואלט פרעגן וואס דו טוסט, זאגסטו דו דזשאסט גייסט טאקע אראפ א ס, גייסט אראפ א קי. און אויב ס'איז א גרויסע פראדאקשען, ס'איז א דירשי סיום, און מ'האט אנגעהויבן, אלעס איז אפגעשריבן, און איך האף מ'הייבט פאר אן די די ניגון. נייס.

און דו פילסט אין רואיגקייט משה רוט גייט ארויף און ער מאכט דאס און ער הייבט אן צמאה לך נפשי אויף א דזשי. וועלכע סקעיל זינגסטו? איך מיין אויף א אי. א אי א עף אפשר. דעטס איט. שלמה כהן קען עס מאכן אויף א דזשי. און איך האב נישט געכאפט גלייך ביים אנהייב.
מ'האט דיר געזאגט שלמה כהן איז נישט דא, דו דארפסט אריינפילן פאר שלמה. איך האב נישט געכאפט אז דאס גייט זיין אויף א דזשי. די ערשטע פאל האב איך נאך געקענט זינגען אויף א דזשי.

און איך בין אריינגעפארן אין אזא מצב, ס'איז אינטערעסאנט אויב איז ער, שרייבט דער רבי איך האב אזויפיל צו רעדן, איך האב אזויפיל צו רעדן. איך האב א אינטערעסאנטע זאך, ווען איינער באשטעלט א חתונה ווי אזוי איך נעם אן מיינע מיינע מיינע מיינע הזמנות, מיינע בוקינגס. דיינע קשיות וואס דו פרעגסט. לאמיר זאגן דו קאלסט מיך אן, דו זאגסט מיר ביסט אוועילעבל כ' כסלו, קודם כל זאג איך כ' כסלו, אקעי. וועלכע טאג אין וואך קומט עס אויס? ווייל אסאך מאל, איך האב אויך א פאלעסי אז איך נעם נישט אן קיין חתונות נישט פון א עידזשענט, נישט פון א עידזשענט'טע און נישט פון א פלחי און נישט פון א מנחת. אדער די חתן אדער די כלה אדער מחותנים. נישטא קיין מענטש אינמיטן, צווישן מיר, פארוואס? ווייל אזוי. פֿינף און צוואַנציק יאר. אקעי. נישט ווייל איך וויל נישט געבן קיין געלט פאר א עידזשענט, איך קארג די געלט אפילו, אפילו די מחותן צאלט געלט פאר א עידזשענט. מחותנים אדער חתן כלה דארפן רעדן צו מיר דירעקט. האט ער שוין געהאט מסתם האסט געהאט מסתם פראבלעמען אין די פּעסט. איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין פראבלעמען איך האב קיינמאל נישט גענומען דורך א עידזשענט. קיינמאל נישט געווען איינער וואס זאגט איך שטעל צאם א פראדאקשען עפעס א שיינע זאך ניין. חוץ למשל אזא דירשי. יא ווער האט דיך באשטעלט ביי דירשי? ווער האט? די מענטש פון דירשי. נו שאטנשטיין. נישט שאטנשטיין אליין. ס'איז דאך דא אפיס פון דירשי. הרב שלמה ראזענשטיין. אהה. עטץ קענטס פרעגן שלום וואגשאל. קענסט יעצט אויפהייבן א טעלעפאן און שלום צו ס'איז גערעכט אויב דו ווילסט באשטעל אהרל'ע סאמעט פאר'עקשנ'ט ער זיך אז דער לקוח אז דער קליענט, חוץ ווען ס'רעדט זיך דא, שלום ווייסט, ווען ס'רעדט זיך דא פון א ע און א אין א אין וואס איך מאך אלעס אלעס אלעס אלעס זאלסט וויסן ס'קען נישט גיין דורך די דורך די דאס אבער נארמאלע חתונה זאג איך דער מחותן ס'דא א חתן? ס'דא א כלה? ס'דא מחותנים? זיי זאלן מיך רופן אליין כ'בין זייער שטרענג אין דעם כ'ווייס נישט פארוואס אפשר האב איך יא אמאל אפגעברענט פון א געוויסע זאך, קיינער דארף נישט זיין צווישן מיר און די מחותן און חתן כלה. נאך א זאך פרעג איך, וועלכע טאג אין וואך? ס'איז אסאך מאל קומען אריין בחורים פון ישיבה, אני לא יודע מתי זה, באיזה יום, אה, זה לא אתה, זאג מיר נישט אז דו ביסט דער חתן, זאג איך חתן זאל מיך קאלן. זייער גוט, ווייל דער חתן אליינס וועלכע טאג אין וואך, וועלכע ס'איז קומט אויס. ער ווייסט אויך ווען די שקיעה איז אין די טאג. און נאכדעם האב איך א גאר גרויסע פאלעסי וואס כ'ווייס נישט צו איך מעג עס זאגן אבער כ'גיי עס זאגן, איך ארבעט נישט מיט יעדן איינעם, דאס הייסט אז טאמער ס'איז דא א נייע שפילער וואס ער קען נאכנישט אזוי גוט שפילן, אבער איך וויל נישט טשעפען א מענטשן, סאו קודם כל פרעג איך ווער שפילט אויף די חתונה? און אז איך הער אז דער און דער דער שפילט, אדער זאגט ער מיר כ'האב נאכנישט קיין שפילער, זאג איך אים ווען דו האסט טאמער א שפילער זאלסטו מיך צוריקקאלן, פארדעם

אבער די נעקסטע חתונה וואס ער וועט זיין אומבאדינגט רוף מיך אן איך גיי שפילן מיט אים אבער איך וואס זאל איך טון איך בין פארנומען יעצט איך האב אבער א געוויסע זאך וואס פארוואס זאלסטו מורא צו שפילן מיט א נייע שפילער יעצט ווייס איך ווען פאר א בעגינער איז אזוי וויכטיג אז אז ווען איך האב אנגעהויבן זינגען האב איך געוואלט האבן מיט די אלע נייע איך האב געוואלט האבן מיט אברומי בערקא מיט יענקי בריסקמאן ווייל דאס מאכט מיך מער לעדזשיט איך האב נישט נאר חתונות מיט תקנה שפילערס, איך האב חתונות מיט די גרויסע, סאו די אלע נייע שפילערס ווילן האבן א חתונה מיט אהרן לעסאם. איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ווען איך גיי אויף א חתונה גיי איך נישט אויף א חתונה נאכאמאל, פאר פרנסה, אהיימצוקומען מיט געלט, איך גיי בעיקר צו ענדשויען, זאת אומרת, וואס הייסט ענדשויען? איך זאל הנאה האבן, איך זאל האבן גוטע סאונד, איך זאל האבן א גוטע שפילער, כ'וועל נישט גיין זיך אוועק הרג'נען, אפילו אויב ס'וועט מיר געבן מער געלט, זיך אוועק הרג'נען די נאכט, ווייל כ'האב נישט גוטע סאונד, איך וועל ארויס גיין הייזעריגערהייט, און נישט האבן גוטע מוזיק, און הנאה, אינדזשויען. פארגעסט וועגן הייזעריג, דיין ספיריט, דיין עפארט וועט זיין אזוי צוקלאפט און פארביטערט, און דעטס איט, איך דארף נישט די געלט, כ'וויל זיין אינדערהיים, ניין. ס'איז דא וועגן די וועגן די סטעיטמענט וואס כ'האב דיר פריער געזאגט אז כ'נעם נישט אן חתונות דורך א עידזשענט דורך כל מיני אין ארץ ישראל הייסט דאס די די בחורים וואס זיי ברענגען די דזשאבס פון פון די חתנים ס'הייסט א טאטניק ספעל עס ספעל עס ספעל עס א טאטניק וואס ער פירט דיך א טף צוויי טפן א טאטניק טאט אקעי פארוואס הייסט עס טאטניק זיי פירן די חתונות כ'קען דיר זאגן פופציג טעג א יאר זיץ איך אין שטוב. וואס דו וואלסט ווען געקענט ארבעטן. וואס איך וואלט געקענט ארבעטן. און נאך א זאך, אויך וועגן די טאטניק און אויך וועגן די, ווייל איך נעם נישט אן מיט די שפילער און די שפילער, און איך האב אין מיין לעבן נישט, איך מיין אז ס'קען נישט קומען א מענטש און זאגן אז איך האב אים געטשעפעט און איך האב געזאגט אויף איינעם אז איך וויל נישט שפילן מיט אים, ווייל אלעמאל האב איך ברוך השם סייעתא דשמיא אז איך בין נישט עוועילעבל, כאפסט וואס איך מיין? איך פארשטיי אז ס'גייט צו אויף דעם אופן. איך זאג אויכעט איך האב אזא נערוו אז איך פרוביר נישט צו ארבעטן מיט א מיט א בענד. מיט א לייוו בענד, א דראם מיט א בעיס, מיט א גיטאר. דו האסט ליב מער צו, איך ווינציגער. איך האב נישט קיין ברירה, איז אסאך מאל איך האב נישט קיין נערוון, זאג איך איך בין נאך נישט עוועליבל. דו פילסט נישט אז ס'איז שווערער צו זיין אין פיטש ווען ס'איז א וואן מען בענד? אז ס'ווערט אזוי. פארקערט. ווען איך בין אין א בענד, האב איך נישט די גרוב, איך בין נישט אויף וואן סיקסטי עיט די גאנצע חתונה, איך בין נישט אויף וואן טערטי, איך בין נישט דאס.

באט ס'איז אזוי פיר איך זיך, מענטשן ווייסן מיינע די מיינע קריזינערס מיינע מיינע נערוועזקייטן פון די דעיס אבער אזוי ארבעט עס. איך הער, איך הער, סאו דאס וואס איך האב געמענטשענט אז די נייע שפילערס און נייע זינגערס זיי ווילן האבן, זיי ווילן ארבעטן מיט עסטעבלישט שפילערס און זינגערס, דארפן זיי בעסער מתפלל זיין אז ס'זאל זיין עוועילעבל. זיין אוועילבל, נאכמאל, יעצט וויל איך אויך צולייגן וועגן די פויקער אין ירושלים, למשל יענקי דאסקאל, זאנוויל וויינבערגער, אויב זיי באצאלט גוט, אויב זיי באצאלט גוט, און זיי גייען זינגען מיט א פויקער, אפילו זיי האבן, און אויכעט האבן זיי באקומען א צוועלף צוועלף קווייער מלכות, איך האב געהאט אזעלכע די לעצטע יאר, איך זינג נישט אין ירושלים.

וואס איז פאר מיר אזוי שווער צו שפילן, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, ס'איז נישט קיין געזונטע זאך, אבער כ'האב זיך צוגעוואוינט אז מ'מוז מיך געבן, און דער שפילער כאפט נישט וואס ער זינג א רגע, ער האט צו זינגען אז גיב מיר נאר פסאנטער, גיב מיר נאר פיאנא, ס'איז מיר שווער, מ'הערט דיך, ניין, פיל מיך אן, כדי מיר זאלן, ס'קומט צוריק אויך צו די זעלבע זאך, אז אין אווירא דארץ ישראל האב איך געבעטן מ'זאל מיר אריינלייגן צווישן די מיוזיק, איך זאל נישט זיין אין די פראנט, איך זאל זיין נידעריג, כ'האב זיך צוגעוואוינט, ס'איז זייער נישט קיין גוטע זאך. האב איך אזוי צוגעוואוינט ביי מאיר, מאיר פלעגט מיר צודעקן אז אפילו איך פלעג זיין אף טאן פלעגט מען נישט הערן אז איך בין אף טאן, טאמער איך זינג נישט ריכטיג, זיך צוגעוואוינט, און דאס לייגט זיך אויך צו די דילעי וואס איך האב געברענגט בכלל געווען די דילעי, האט געברענגט די דילעי, איך האב דאך געברענגט די דילעי, בכלל האט מען געהערט איין מאל צוויי מאל, יעצט האט מען געהערט פינף מאל, ארום משוגע געווארן, ס'דא מענטשן וואס האבן געטענה'ט אז עפעס איז געשען מיט דעם סאמעט.

פרעגט למשל היינט די קומסט א שפילער און די ווילסט אריין גיין צווישן א בעלעט און נאכדעם א טריפ די מוזט ארויס גיין פון זינען ער וועט נישט וויסען פון וואנען דאס און איך זיי כאפן נישט פון וואנט ס'קומט סאך מאל זאגן זיי די ווילסט מיר מאכן שווער איך, ס'איז חס ושלום נאר פון חדר אן בין איך געוואקסן אזוי מיט מאיר. כ'פארשטיי פונקטליך. שוין, דארף מען זיך צוגעוויינען. דאס האסט געמענטשענט אז האט ער געמאכט נישט צו הויעך אז ווען ווען דו ביסט נישט אזוי אין טאן זאל מען נישט הערן, דו ביסט אייביג געווען אין טאן, כ'מוז דיר זאגן. איך בין זייער סענסעטיוו צו פיטש. מאיר האט מיר געזאגט דאס איז איינע פון די זאכן, מאיר האט מיר אמאל געזאגט, דו ביסט נישט קיין זינגער וואס דו זינגסט. שיין, האסט א זיסע קול, האסט דאך דערפאר ביסטו פארמאכטע נאז מיט א פארשטאפטע קול וואס מענטשן שרייען מיר אלעמאל נאך, מענטשן מאכן מיר נאך, מאכן זיי אזוי, דו זינגסט אונטער די נאז אביסעלע, דו זינגסט גוט, וואס מיינסטו צו זאגן? פרעג איך מאיר, דו ביסט ניינטי ניין פראצענט אויפן טאן, דאס איז די אלף בית, ס'ווענדט זיך ביי וועמען, ביי מאיר אדלער איז דאס געווען די אלף בית. מאיר האט געהאט א טשענס צו נעמען יענקי דאסקאל אויף חתונה, מיך ליב געהאט, באט ער האט געזאגט דו זינגסט גוט, נישט אז יענקי זינגט נישט גוט. פלאס דו האסט נאר גענומען זיבעציג דאלער. איך האב נישט געהאט די קול. איך האב נישט געהאט די קול פון יענקי דאסקאל אין יענע צייטן אדער, ס'געווען אסאך זינגערס, איך האב אנגעהויבן צו זינגען האט אברומי ווייס, מענדי ווייס' טאטע געזינגען.

איך האב נישט קיין טענות, נאכאמאל, איך האב נישט קיין טענות אויף מאטי בראי, איך האב נישט קיין טענות. ער וויל נאר זיין גוט צו מיר און דאס, אבער וויאזוי עס ארבעט דא אין ניו יארק, וויאזוי עס ארבעט אין ארץ ישראל, ווען ס'פארט א באן, יעדער איינער זאגט ווי ער וויל, די אלע שפילערס, נחמן צוקער, באלטיק, קומט אריין ווען ער וויל. דא אין אמעריקע, נאך א זאך איז דא אין ניו יארק, זינגסט א ניגון צוויי מאל אדער דריי מאל, איז די זינגער הייבט אן צו זינגען, ער זינגט די ערשטע מאל די ניגון,

איך האב געהערט אין איזרעיל יערס עגאו די סינגינג דיסקאו און קוויקער. דו האסט אריין געברענגט זאל מען זינגען שנעלער דיסקאו? נע. ס'איז נישט דו. אוודאי איך מיט מאיר סאו. אמאל פלעגט מען זינגען אויף וואן עיטין, מאיר איז ארויף געגאנגען אויף וואן טווענטי, וואן טווענטי טו, און איך געדענק אז די אמעריקאנער פלעגן אויף וואלווי בערקא וואס שוין מיט מיר גייט שוין פופצן יאר גייט ער שוין מיט מיר, וואס גייט דא פאר מאיר ווי יאגט מען זיך? היינט דא קען מען נישט דאס, וואן טערטי טו איז שוין. אין ארץ ישראל דיסקא. אין אמעריקע האלט מען אין וואן טווענטי עיט. גיב עס נאך א דאס. אין וואן טווענטי עיט איז שוין גאנץ שווער. און איך שפיר אז אז וואן טערטי טו איז שוין איז שוין איז איז איז שוין איז שוין וואן טווענטי עיט איז שטייט. דו פילסט אז וואן טווענטי עיט אז סאיז דרעגינג? יא. און סאיז ממש וואס גייט פאר מיט אונז? כ'פרעג זיך פאר מיך אליין. מ'טאנצט אויכעט שנעלער דארטן איינס צוויי דריי צוריק איינס צוויי דריי צוריק די גאנצע הארא אלעס פארט פארט פארט פארט. סאו דו זאגסט אז איך האב נישט געוואוסט דו האסט עס געטוישט זעהסט מ'לערנט זיך אבי איף יו קען סינג אן עני איך קען זאגן ר' מאיר מאיר איז נישט איך מאיר געווען די באס העי וואס ער האט מכריע געווען איז געווארן געמאכט אויפן טיש ניין באמת אלע יארן. מאיר איז א איז א פראדוסער כאפסט ער איז א ליעד ער האט געטוישט די ניגונים פלעגט מען אלעמאל פרעגן ווער טוישט די ניגונים. אה, די זינגער אדער די שפילער? די זינגער די שפילער. אין ניו יארק, ווארט א מינוט, לאמיר דיך פרעגן. סאו מיט א וואן מען בענד קען איך אסאך מאל נעמען די ליעד, איך קען זאגן. ווער פלעגט אלעמאל טוישן? די בענד. די בענד? יא, יא די בענד האט א ליעד און א שיעט מוזיק און ער זאגט יעצט גייט מען טוישן און ער זאגט אריין פאר אלע אינסטרומענטס מען טוישט די ניגון יעצט און מען טוישט. אין ארץ ישראל איז ביי מאיר געווען אזוי אז ער האט געליעדט אבער ביי צווייטע שפילערס די זינגער. אלע חתונות. פארוואס האט מאיר ליב געהאט צו טוישן די ניגונים? איך האב זיך אויך פארלאזט אויף מאיר'ס, מאיר ווייסט פונקטליך ווען און וואס און ווי. מאיר איז מאיר. מאיר איז מאיר. הונדערט פראצענט. איך דארף זאגן פאר די צוהערער, ווען איך האב געפרעגט אראלע, דו ביסט אין אמעריקע, אפשר קענסטו קומען אוועקגעבן פון דיין צייט פאר די פאדקעסט, אויך דער ארץ ישראל'דיגער, איך האב געהאט שלומי דאסקאל דא פאר צוויי דריי עפיסאודס צוריק, איך האב שוין געהאט א זינגער, איך האב געוואלט נאך א זינגער, באט דו האסט דאך אליינס געזאגט, דו ביסט נישט קיין זינגער.

סאו סאו יעצט זעה איך מער און מער אז דו מיט מאיר האבן ממש אנגעהויבן צוזאמען און כהאב זיך נישט אוועק גערירט און וואס איז געשען נאך צוועלף יאר אזוי גייט עס מ מ סאו מיר נישט מיינען אז אז מ'איז צוקריגט צוקריגט? אוודאי נישט רבונו של עולם! ממש באמת! איך ווייס איך פארשטיי איך בין דאך אויף די גרופ איך זעה דיך אבער מענטשן וואקסן און מ'גייט אין דיפרענט דירעקשאנס כ'בין אויף וואטסעפפ די די גרופ סאו לאמיר גיין נאך אפאר קשיות. דו קענסט מיך געבן יעצט למשל א עי מיינער? ניין. איך זאג איך הייב אן עוד ישמע אויף א עף. דארפסט האבן דעם קי. יא. אזוי ווי איך, ער טענה'ט אז נישט דא. ווייסט ווער? נחמן דרייער. נחמן דרייער ס'איז דא צוויי מענטשן. ליפא שמעלצער. ליפא אויכעט? ליפא מיין איך, קען דיר זאגן ווינער. ס'איז דא איין מענטש אין ארץ ישראל וואס הייסט סרולי קלעצקין ער איז א גיטארע. יא. ער איז א ברודער פון אברעמי קלעצקין. די גאנצע קלעצקין פעמילי. וואס ער האט א שמיעה אבסעלוטי ווי מ'זאגט. יא. דו גיבסט אים, הייבסט אן א ניגון זאגט ער דיר וועלכע סקעיל האט קיינמאל נישט נאר גיבט דיר אויך די האלבע. קען דיר געבן האלבע פלעטס און שארפס. מורא'דיג, דאס איז א מתנה. און מענדי ווייס האט עס אויכעט אביסעלע, און איך האב עס נישט. טאקע. וואס האב איך יא? אז איך בין גלייך אויפן טאן. נישטא היבש מער, מ'גלייך אויפן טאן. ס'איז יא אויכעט א מתנה פון הימל. אז מאיר פלעגט, איך פלעג דאך אלעמאל ארויפגיין, ווי זאגט מען, גיב מיר א דזשי מיינער, גיב מיר א דזשי מיינער. און אזוי, אנדערע זאגן.

אזויפיל ס'ברענגט נאך דזשאבס? פרעגט ער. קודם כל איך גיי נישט ארויס, איך בין זיך. איינס איז פנחס ביכלער, איינס איז הערשי סעגאל. און איך בין זיך משתתף אין די אלע פלעצער, ס'איז נישט איך. פאר זיבעציג דאלער קומסטו אראפ? ניין, אבער איך, ס'קומט אזוי אויס, אז אזוי איז אויסגעקומען, די לעצטענס האב איך ארויסגעגעבן צופיל זאכן. יא, זייער אסאך. נאכאמאל, און איך בין נישט דער מענטש וואס איך גיב אכטונג יא ארויסצוגעבן. מאך נישט קיין חשבונות. מאך נישט קיין חשבונות. אוודאי מה, סתם א ניגון וועל איך נישט גיין זינגען וואס איך האב ליב און וואס איך האב, כאפסט וואס איך מיין? אבער. ס'איז דא אמאל א גוטע ניגון וואס איז דער ניגון? יא, שייע גראס האט מיר היינט געפרעגט ביסט מסכים צו זינגען מיט מיך א ניגון מיט מיט מיט מיט יואלי קליין? האט ער מיר געשיקט די סאנג, פרעגט וואס די מט. האב איך אים נאכאמאל געפרעגט וואס ווען ווי, דאס הייסט איך דארף טראכטן, קודם כל וואס עס גייט מיך קאסטן ווייל איך בין דאך משתתף אין די אין די אלע, איך בין דאך משתתף מיט דעם. גייט מיך עס אויך קאסטן, באט כ'האב נישט געטראכט, כ'האב נעכטן ארויסגעגעבן, איך גיי מארגן ארויסגעבן, אז ס'זאל זיין גוט, אז ס'זאל זיין דאס, איך האב עס ליב, דעמאלטס וועל איך זיין אפשר אין די פראיעקט. בעני פרידמאן מיין איך ארבעט אויך אזוי, בעני האט ארויסגעגעבן ימה ימה ימה, און דעמאלטס איז געווען די פראסעס, מיך מיט מעט דאב מיט מרדכי שפירא אויף לחי עולמים, און למעשה האב איך נישט געזונגען לחי עולמים, מ'האט איינגעשפאנט בעני, און בעני, יא, האט עס גלייך געמאכט, און איך טראכט ביי מיך, בעני האט דאך יעצט געמאכט ימה, נאכדעם מאכט ער דאס, נאכדעם האט ער געמאכט בר יוחאי נאכדעם מאכט נאך אפאר סינגלס, איך האב גערעדט צו דני גראס, און דני גראס זאגט מיך, יא, מאכט נישט קיין חשבונות, עס קומט עפעס אונטער, ער הערט עס אויס, ער האט עס ליב, געגאנגען, נישט, עס איז א אנדערע מין לייף סטייל. אקעי, איז, איז איט טרו דעט אהרלע סאמעט דאזענט גאו פאר וואויס לעסענס? אה, גייסט אבער יא, זאגסט אז גייסט צו שמעון כהן. פינף און צוואנציג יאר זינג איך ברוך השם. די לעצטע אנדערהאלב יאר האב איך אנגעהויבן צו גיין צו וואויס ווייסט כ'בין נעווער נעווער נעווער געגאנגען פארוואס קודם כל ווייל אין ארץ ישראל איז נישט געווען די כ'האב פרובירט צו פרעגן ס'איז נאר געווען עפעס א פרוי האב איך מכריע געווען אז איך גיי נישט אנדערע זענען יא געגאנגען און און די לעצטע צוויי יאר האב איך געשפירט כ'ווער עלטער כ'האב געשפירט אז איך דארף כ'האב געזוכט און כ'האב פונקט אויף די גרופ געזעהן אז שמילי אונגער גייט צו איינעם הערשי געגאנגען ליפא געגאנגען צו איינעם און כ'האב געהערט פון נפתלי משה אז ס'דא איינער שמעון כהן און דאס און ער איז מורא'דיג, האב איך מחליט געווען איך נעם א ריסק, כ'בין אנגעקומען דא אין ניו יארק, כ'האב אים געטראפן, כ'האב געהאט א דאס, און כ'האב מחליט געווען אז איך גיי אויף וואויס לעסענס, כ'האב אנגעהויבן צו גיין אויף וואויס, איך שפיר אז איך בין געווארן בעסער, יא ברוך השם, עד כדי כך אז אפילו איך זינג, כ'בין שוין ארויף געגאנגען א האלבע סקעיל, א סקעיל העכער, פאר אזוי אויב איך קען

נישט אלע גייען, כ'מיין שוועקי גייט נישט. שוועקי הייסט נישט קיין דעי זינגער, איך מיין ס'איז אברהם פריד מיט מיט לייבי פאלקאוויטש מיט מיט אלע זינגערס וואס זיי זינגען גייען צו צום ווי הייסט אין בארא פארק צו איינהארן מיט אלע נעמען. אררייט איך טראכט ביי מיר צו כ'וויל נאך עפעס רעדן, קען מיך נישט דערמאנען, סאו וועלן מיר עס דא פארמאכן, דו ווילסט עפעס רעדן אהרעלע? איך האב געוואלט זאגן די לעצטע ווארט אז דער עולם זאל וויסן אז שמילי האט מיר געקלינגען אז ער וויל מאכן מיט מיר א פאדקעסט. אזוי זאגט מען עס? יא? אזוי איז גוט. האב איך אים געזאגט, די ערשטע זאך האב איך אים געפרעגט איז וועגן מאיר אדלער, אבער נאכדעם האב איך אים געזאגט, איך האב דאך קיינמאל נישט געמאכט קיין אינטערוויו, אין ארץ ישראל ווייסט יעדער איינער איז דא קול ברמה, קול חי, מנחם טוקער וואס האט שוין אינטערוויועט די גרעסטע זינגער און אלעמען, מנחם ווייסט, מיר קענען, אמאל אמאל האט מען געקלינגען פון מספר חסוי, ווי הייסט עס? האט מיר געקלינגען פון א פאון קאל און ער האט מיך. א זום? ניין האט מיך געקלינגען פון א אנקען נאמבער און איך האב אים אויפגעהויבן און ער האט געזאגט פה מדבר מנחם טוקער. אה האט ער געמאכט אזא אויסגעפאפט. יא און האט מיך געכאפט פאר דעם איך מיין צו זאגן אז מיט מיר איך קיינמאל נישט געווען אין א אינטערוויו דער עולם זאל וויסן אז איך האב מסכים געווען צו קומען צו שמילי שמילי האט זיך נישט געדארפט גאר אסאך בעטן ביי מיר ווייל איך האב מחליט געווען אז אז ס'איז א תועלת. און פארוואס גיי איך נישט אין די ראדיא, אין א ראדיא רעד איך נישט, אין ראדיא רעד איך נישט, אויך פאר איינע פון די זאכן, ווייל איך בין נישט קיין זינגער, איך בין א בעל מנגן, און איך האלט זיך אויף די חסידישע זייט, און כ'האב קיינמאל נישט געזען, יוסף צבי ברייער אדער מיינע רעבעס, ירמיה דאמען. און וואס וואס איך קוק ארויף אויף זיי וואס זענען אלעמאל געווען וואס איך האב געוואלט זיין אזוי ווי זיי, ליידער ליידער האט דער אייבערשטער געוואלט איך זאל ווערן אויך א זינגער, נישט אזוי ווי זיי וואס זענען, סאו האב איך מסכים געווען טאקע פאר שמילי צו קומען דא אז ס'קען אויפקומען ארויסקומען א גוטע זאך, העיקר ס'זאל ארויסקומען א קידוש השם. יא, און אסאך מענטשן לערנען זיך פון דעם, זאלסט וויסן אז דו ביסט א סימבאל, ווייל אין אונזער קאמיוניטי, מיינע חברים, ווען איך בין אויפגעוואקסן א זינגער איז עפעס נאך ביז היינט למעלה מן הזמן אז א זינגער, כ'גיי נישט זאגן א גאט, באט פאר אנדערע מענטשן, כ'קען נעמען א פיקטשער מיט דיר, קענסט מיר מאכן א ווידיאו, מען האט אזוי מורא, און מען זעט א אינגערמאן ווי דיר וואס אפילו ביסט א זינגער, דו גייסט ארום אין די גאנצע וועלט, אוף יוראפ, אמעריקע, ארץ ישראל, דו בלייבסט מיט די לבוש, מיט די בארד, מיט די פאות, דו גייסט אין מקווה, דו דאווענסט דריי מאל א טאג מיט מנין, די ערשטע זאך וואס ער האט געפרעגט היינט ווי לאנג ס'גייט נעמען ווייל וועגן די שקיעה, מען דארף כאפן די שקיעה מיט שמעון כהן, הונדערט פראצענט, מנחה, מדות. סאו ס'איז א מורא'דיגע סימבאל פאר אלע צוהערער אאוט דער אז מען קען פארבלייבן א איד און צו זיין א איד איז גוט, דרכיו דרכי נועם, אסאך מאל איז עס שווער, באט סאיז א לייף סטייל, און אז די פירסט די וועג וויאזוי די תורה האט דיר געהייסן זיך פירן, איז דא סייעתא דשמיא. איז דא סייעתא דשמיא, און סאיז דא א פולפילמענט, און סאיז דא א דעפט, און דו זאגסט מיר כהאב מיך נישט צופיל געבעטן ביי דיר ווייל איך איך צווינג נישט קיינעם, איך בין נישט קיין פראדוסער וואס באצווינגט, איך בעט און איך פרעג, ווען דו האסט מיר געזאגט אז דו ביסט קיינמאל נישט געווען אויף קול ברמה און אויף קהל, האב איך דעמאלטס געטראכט wow אקעי פארגעט איט, אדל איז אוט, וועם נאך קען מען ברענגען דא, און נאכדעם צום סוף האסטו געזאגט אה, אמת יא, לאמיך הערן, האסט מיר געזאגט פארקויף עס מיר, וואס גייט מען אויפטון, און איך האב דיר געזאגט וואס עס טוט אויף, און.